כ'האב געוואלט זאגן, פאר איך הייב אן דעם שיעור די וואך, די מלחמה קעגן פעדאפיילס,, האב איך געוואלט מעורר זיין דעם עולם אז די גאנצע וועלט ברענט, די סטעיט דעפארטמענט האט גע'אישור'ט א גלאובעל ווארנינג, נישט א ווארמינג נאר א ווארנינג, אז קיינער זאל נישט פארן אווערסיס אויב מען ברויך נישט, אמעריקע שפארט צו כסדר יעצט עמבעסיס, און ענגלאנד שפארט צו עמבעסיס, און ס'איז זייער זייער מסוכן, יעדער זאל זיצן אינדערהיים, אויף ארץ ישראל איז. מאן דכר שמיה מ'טאר נישט יעצט פארן, מ'שטעכט מענטשן יעדן טאג אינמיטן די גאס, ס'איז כמעט נישט דא א טאג וואס ס'איז נישט דא צוויי דריי פיר אדער פינעף געשטאכענע און אפאר טויטע, רבותי סיט עט האום. ס'קומט יעצט חנוכה מ'וויל פארן אויף אנטווערפן, קודם דא דארטן א גרויסער רבי ר' לייביש לייזער, און נאכדעם איז דארטן דא מענטשן וואס האבן חתונה געהאט צו אנטווערפן און אדער צו ניו יארק, און בעלדזשעם איז יעצט א גאוסט טאון. די גרויסע שיינע שטאט בריסלס איז כמעט נישט דא קיין מענטשן וואס זיי וואקן אין די גאס מ'האט מורא. דער מצב איז מורא'דיג אנגעשטרענגט. עטס האטס דאך נישט די טמא'נע כלי ווייסט עטס דאך נישט. ס'קען זיין ווען אידן וואלטן געהאט די טמא'נע כלי אינדערהיים פאר די צווייטע וועלט קריג וואלט מען געקענט ראטעווען נאך אפאר אידן. האט נישט געטארט אפילו ליינען א צייטונג, האט זיך דאך פארלאזט אז די רבנים ליינען פאר דיר דעם צייטונג. דערווייל די רבנים זענען געווען אונטערגעקויפט פון די נאצי פארטיי. ס'איז געווען דא א איד אין בארא פארק, ער האט זיך גערופן קראלער רב,, ער האט פארציילט אז ס'איז געווען א צייט ווען מ'האט צוזאמגערופן אלע רבנים און מ'האט זיי געזאגט עטס עט זאגן וואס די נאציס ווילן און ענק וועט מען לאזן לעבן. און ס'איז געווען א גרויסע אסיפה פון רבנים, און ס'איז געווען מסלתה ומשמנה פון די שענסטע רבנים, רבותי, די רבנים האבן בוגד געווען און זיי האבן געזאגט אז אונז עמיר ערלעדיגן מ'עט נאר גיין צו ארבעטס לאגער און שלאגטס ענק נישט און כדומה, און וואס איז געווען דער סוף? מ'האט יעדן געהארגעט און די רבנים דאס ערשטע. יעצט איך זאג נישט חלילה אז מ'האט וואלט געקענט ווען אפשר ראטעווען, איך ווייס נישט, איך קען מיך נישט אריינמישן, איך בין נישט דארט געווען, איך ווייס נישט וואו מ'וואלט געלאפן, ווען מ'וואלט געלאפן, אבער דאס איז זיכער, יענעם צו פארבלענדן, דאס הייסט לפני עיוור לא תתן מכשול. זיי האבן בוגד געווען, דער רב האט געזאגט ברבים דרשות אז די שענסטע רבנים, און ער האט געזאגט די נעמען, די שענסטע רבנים האבן בוגד געווען אין כלל ישראל. היינט איז יעדער מודה מ'קען זיך נישט פארלאזן אויף א רב, זענען דר'ערד ליגערס, דעמאלטס זענען זיי אויך געווען, נישט אלע, אבער אסאך. עכ"פ די וואס זענען געווען פאליטישאנס. און די וואס האבן געוואוסט וואס גייט פאר און זיי האבן בוגד געווען און זיך צוגעזאגט גרויסע גליקן האבן זיי פארקויפט כלל ישראל און די זעלבע איז דא אויכעט יעצט רבותי עטס ווייסטס נישט דעם אמת פארטס נישט זייטס נישט קיין חכמים ארץ ישראל איז א פלאץ ווי מען טאר נישט פארן בעלזשום איז אויך א פלאץ ווי מען טאר נישט פארן און אפילו צו ר' נחמן אויף אומאן אויף חנוכה דא א גרויסער עולם וואס ס'פארט זאלן אויפהערן פון די געפארעכטסער זענען נישט זיכער מיטן לעבן קודם בכלל מען האט יעצט אראפגעשאסן צוויי רוסישע פליגערס, מלחמה פליגערס, ביי די גרעניץ צווישן טערקי און סיריע, און דער רוס האט געזאגט דאס איז לייק א סטעב אין דע בעק, ווייל יעדער וויל דאך ער זאל קומען מלחמה האלטן מיט אייסיס, ער האט אויך א מלחמה מיט אייסיס, אבער ווייל ער וויל אז אין סיריע זאל בלייבן זיין פרענד דער גרויסער בוטשער, איז למעשה איז דא א שטיקל קאאלישן, אבער דאס. וואס טערקי האט יעצט אראפגעשאסן איז א מורא'דיגע אינצידענט און מ'ווייסט נישט פונקטליך וואס ס'גייט זיין נעקסט. און טערקי האט גראד גערופן א נעטא מיטינג. שרייט פוטין וואס איז וואס האסטו מורא? האסט מורא איך זאל דיר נישט צוריק באצאלן נישט וואר? בקיצור ס'איז מורא'דיג אנגעשטרענגט דער מצב איבעראל און ס'וועט זיך אריינציען אין ארץ ישראל אויכעט ווייל סיריע איז אין די גרעניץ פון ארץ ישראל. און ווען אסאד וועט זעהן אז ער האלט ביים פארלירן וועט ער אריינגיין אויף ארץ ישראל אויך ווייל ער האט עניוועי שוין נישט וואס צו פארלירן סא דאס איז וואס איך וויל ענק זאגן רבותי סיט האום און אפילו אין אמעריקע ביסטו אויך נישט זיכער כ'האב יעצט געזעהן אויף די טמא'נע כלים איז דא א באריכט אז פופציג פראצענט פון אמעריקע האלטן אז אמעריקע איז א רעיסיסט קאנטרי ס'איז געווען דריי וואס זענען געווען וואס מ'האט אויסגעפרעגט ספאנישע שווארצע און סתם די אמעריקאנער פיפל.

די שווארצע זאגן ס'איז רעיסיסט, פיפטי טו פערסענט, און די פארטאריקער זאגן ס'איז רעיסיסט, פיפטי טו פערסענט. יעצט איז דא א גאנצע חקירה צו דאס איז געווארן יעצט ווייל ס'איז דא א שווארצער פרעזידענט, צו דאס איז שוין געווען צוואַנציק יאר צוריק אויכעט. בעיסיקלי זאגט סי ען ען אז ס'איז אייביג געווען, ס'איז קיינמאל נישט געווען אנדערש, נאר ביז יעצט האט מען זיך נישט געטרויט צו רעדן, און היינט טרויט זיך יעדער צו רעדן. אזוי ווי סעקשועל אביוז, ס'איז אייביג געווען, מ'האט זיך נאר נישט געטרויט צו רעדן. איז אפילו אין אמעריקע דארפט איר אויך וויסן וואו צו גיין, גיי צו סתם, עס איז דא סוירטען סטעיטס וואס איז דא ניינציג פראצענט שווארצע, דו וועסט דארט נישט מצליח זיין, וועסט מאכן חלילה אן עקסידענט דו וועסט אריינפארן אין א שווארצען ביסטו געווארן אריינגעפאלן אין די טרעפ פון רעיסיסט און דו ביסט פינישט פאר לייף. און איך וויל אנזאגן די אלע בחורים וואס זיי דינגען קארס און זיי פארן ארום זיי טוען כל דבר אסור זיי טוען אלעס איז פיין און וואויל, באט עווענטשעלי איף יו גאנא מעיק ע בעד מאוו קענסטו האבן ריזיגע צרות, אמעריקע איז נישט מער די פרי פאר אלל קאנטרי וואס עטס מיינטס אז ס'איז געווען, ס'איז קיינמאל נישט געווען, איך געדענק ווען איך בין געגאנגען זוכן דזשאבס, איך בין געווען א פראפעשענעל, איך האב געהאט אלעס וואס כ'האב געברויכט האבן, די דעגריס מיט אלעם, למעשה האט מיך קיינער נישט גענומען ווייל איך בין א איד, איך האב אנגעפרעגט איינעם אין א באנק, פרעג איך אים וואס איז שלעכט איך בין א איד, זאגט ער לאמיך דיר עפעס מסביר זיין, בעסיקלי איז גארנישט שלעכט, נאר איך וויל האבן אז יעדער זאל זיין דא געהעריג איין, איטס לייק א ביג פעמילי. און שוין. עט די ענד אוו די דעי, ס'געווען זייער שווער, נאר ברוך השם, ס'דא אסאך אידישע פאבריקן. אבער דאס מיינט נישט אז די אידישע פאבריק איז בעסער, ווייל איך געדענק, איך בין געגאנגען אמאל זוכן א דזשאב ביי סטיינווער, ביי שטיינמעץ, זיי האבן געהאט דארטן אויף טוירטי טוירד סטריט א ריזיגן שיינעם אפיס, איך בין געגאנגען דער שטיינמעץ, דער וואס האט געוואוינט אין ווילימסבורג, און ער זאגט מיר, איך וויל דיר עפעס זאגן, איך קען נישט נעמען איינעם מיט די פייעס, מיט די פייעס, מיט די שמייעס, זאג איך אים, אנטשולדיגט. איך בין אן אקאונטענט, איך בין נישט אין דעם אפיס ווי מען פארקויפט, וואו ס'מוז זיין א פלאש אפיס. קיצור איך בין אן אקאונטענט, איך זיץ אין די בעק. האט ער אנגעהויבן נע שמע בע בע בע. פארשטייסט? דאס איז שוין די היימישע. אפילו ביי די היימישע איז אויך א פראבלעם. בעיסיקלי וואס איט בוילס דאון טו איז ביג קאמפאניס, פארטשין פייוו הונדרעדס, און האספיטאלס און אזאלעכע זאכן, ווי דעי דאונט קעיר ביקאוז ס'איז נישט זייערס, זיי זענען נאר אויך איינגעשטעלט, באט מיינטס נישט אז ס'גייט דא אזוי פויגלדיג, דאונט ביליוו איט. מען רעדט ענק איין אמעריקע שמאפעריקע, די זעלבע אנטיסעמיטן ווי איבעראל, סא עניוועי פארטס נישט אוט אוו פלעיס, מען פארט אריין למשל אין ניו העמפשיר, דער עולם ניו העמפשיר, עטס ווייסט וואסערע אנטיסעמיטן ס'וואוינען אין ניו העמפשיר? יו העווענט גאט די סלייטעסט איידיע, איך בין אמאל דארט געווען איז געקומען איינער ער האט גענומען א שירעם און געמאכט ווי ער שיסט מיך, ס'איז געווען פון די נאציס, ניו יארק סטעיט פול פון די אנטלאפענע נאציס, יו העוו טו וואטש וועיר יור גאוינג, און מ'זאל נישט גיין אליינס, ענד דעטס איט, אונז זעמער אויף צרות, ענד לעטס פעיס ריאליטי, שכוח.